צו דעם וויכטיגער עולם וואס איז געקומען היינט צו דעם טרויער אוונט, צו דעם וויכטיגער עולם וואס איז געקומען היינט צו דער טרויער אוונט פארזאמלונג נאך ה. לייוויק וויל איך זאגן אפאר ווערטער אין אידיש. ה. לייוויק איז באקאנט אין ישראל דורך די איבערזעצן אין העברעאיש פון זיינע באוואוסטע דראמעס דער גולם, דער חולם פון גולם, די קייטן, וואס אונזער העברעאישער באוואוסטער טעאטער הבימה האט פארגעשפילט. און נישט נאר דאס, צו א גרויסן חלק פון די וואס לעבן אין ישראל שוין אסאך יארן געדענקען נאך פון די צייטן לייוויק פון דעם אלטער היים און צו די וואס זענען געקומען קיין ישראל נאך די טראגישע און די פינסטערע יארן אין אירופה און אויך צו אונז די געבוירענע אין ישראל איז באוואוסט לייוויק אלס א גרויסער דיכטער און דראמאטורג אין די אידישע ליטעראטור און אין די איבערזעצן אין עברית וועט אייביג ה. לייוויק בלייבן דער גרויסער דראמאטורג וואס מ'וועט נאך זיי לערנען און לערנען. און אין אונזער ליטעראטור די קינסטלערישע מחשבות פון דעם טראכטיגן איד פון אונזער צייט. לייוויק האט באזוכט ישראל דריי מאל, צוויי מאל זינט מדינת ישראל עקזעסטירט, און אין זיינע לידער וואס ער האט געשאפן אין די לעצטע יארן האט ער געזויגן פון דעם אידישן פאלק וואס לעבט אין ישראל. געטראכט און געדענקט האט ער צו קומען לעבן אין ישראל, אין נײַנצן זיבן און פֿופֿציק האט ער געזאגט אין א צוזאמענפאר אין ירושלים, אין די זעלבע צייט, איך בין שטאלץ צו זיין א אמעריקאנער בירגער ווייל מיליאנען פון אונזערע ברידער האבן געפונען אין אמעריקע א היים. אבער טראצדעם פיל איך אז אמעריקע איז א גלות. יעדער איד, אוואו ער געפינט זיך אין דער גרויסער וועלט, בענקט צו זיין אין זיין היסטארישע היימלאנד וואס איז ארץ ישראל. איך האף אז די מיניסטעריום פון דערציאונג אין ישראל און די שרייבערס און די דיכטערס, וועלן ברענגען צו דעם נייעם דור וואס ער לעבט יעצט אין ישראל, אזוי ווי מען לערנט און מען שטודירט, פרצן און אנדערע וויכטיגע אידישע שרייבערס לייוויקן אין די קומענדיגע צייט.
די דיכטערין רחל קארן, נאנט באפריינדעט מיט לייוויקן אין פארלויף פון יארצענדלינגער

און אײַנגעזאַמלט זיך אין ערשטן שרײַ פֿון בכור, אין פֿלאַם פֿון פֿאָטערס רױטער שטרענגער באָרד, פֿאַרגאַנגען איז אַ קינדהײט טרײסטלאָז און פֿאַרשעמט, און װי אַ װוּנד אױפֿס גאַנצע לעבן שױן געלאָזן די נישט געשטילטע בענקשאַפֿט צו שטילע מילדע הענט. נאָר בײַ דעם פֿלאַם פֿון אָט דער ברײטער באָרד האָט אָנגעצונדן זיך אַ קינדערשער פֿאַרלאַנג באַשײד צו געבן אַלע עװלות פֿון דער װעלט דורך קרבן פֿונעם אײגענעם גוף, דורך װאָרט, פארטיפטן קלאנג, און נישט אויף אויסצולייזן זיך אליין דורך ווארט, נאר זיך דורך אים אריינקנעטן אין רויען גולם'דיגן ליים, א תיקון געבן אלץ וואס דארשט נאך דער דערלייזונג, דורך דער באהעפטונג מיטן זיווג פון א מינדסטער שיין, ווייל עמעץ האט געמוזט פארקנעכטן זיך צום לייד, ווייל עמעץ האט געמוזט מחדש זיין די פיין און ערב זיין פאר אלע פרעמדע זינד, האט ער אויף זיך גענומען דאס אליין,

דאָס קלאָגט ער אױפֿן ייִנגעלע, װאָס ליגט פֿאַרברענט. אַ װאָלף דאַרף װאױנען מיט אַ שעפּס צוזאַמען, דאָס ייִנגעלע דאַרף פֿירן זײ מיט זײַנע הענט. דערװײַל, קום נבֿיא, ברענגען טרײסט דער מאַמען, װאָס קלאָגט באַקלאָגט איר ייִנגעלע, װאָס ליגט פֿאַרברענט.

אויף דיין ערד ירושלים גאלדיגט די שטילקייט בייטאג, בלויט די שטילקייט ביינאכט, גיב איך מיטאמאל צו זיך א זאג, אט דא איז געשטאנען ישעיה טאקע דא? די נאכטיגע רגע די געטרייע ענטפערט אפ, יא, יא,

סדר נאכט נײַנצן פֿיר און פֿערציק אין ווארשעווער געטא. סדר נאכט נײַנצן פֿיר און פֿערציק אין דער געוועזענער ווארשעווער געטא. אליהו הנביא קלאפט אן אין א טיר פון א שטיבל וואו ס'האט ניט לאנג צוריק געוואוינט א איד ישראל, און איצט איז דער שטיבל פארנומען פון א דייטש, אדאלף פריץ. אדאלף פריץ. ווער קלאפט אין טיר? אליהו הנביא.

אליהו הנביא, איך וועל ניט אַוועק פֿון דער דאָזיקער טיר. כ'געדענק נאָך ריכטיק, כ'געדענק נאָך קלאָר. אין דער זעלביקער נאַכט צוריק מיט אַ יאָר האָט רחל, ישׂראלס פֿרוי, פֿאַר מיר די טיר צעעפֿנט מיט אַ ברייטער האַנט, און איך בין אַרײַן און צוגעשפּאַנט צום סדר-טיש, וווּ אויבן אָן אין ווײַס איז געזעסן אָנגעטאָן ישׂראל. ישׂראל. אַדאָלף פֿריץ. אַוועק פֿון מײַן טיר, דו דומקאָפּ איץ! ניטא מער קיין ישראל, נאר אדאלף פריץ. מיט מיר דא מיין פרוי, מיין פרוי מאטילדע. מיט מיר דא מיין טאכטער, מיין טאכטער ברוינהילדע. ווי קומט ישראל? ווער ישראל? אליהו הנביא, ביסט יא אדאלף פריץ צי ניט אדאלף פריץ? איך וויל ניט וויסן, איך וויל ניט הערן. ישראלס שטוב איז ניט קיין וויץ. ישראל שטוב איז ניט צו צושטערן. דער סדר ווי שטענדיג מוז אפגעריכט זיין מיט מצות, מיט מרור, מיט כוסות וויין, און אויך מיט א כוס פאר מיר, אליהו. דעריבער שטיי איך אויף גאנץ שעות דאהי, און וואס עס און וואס עס זאל אין דער נאכט דא ניט טרעפן, וועל איך קיינמאל ניט אויפהערן צו רופן, עפן, ישראל! ישראל! אדאלף פריץ. איך שיק די געשטאפא אויף דיר באלד אן און זי וועט שוין וויסן מיט דיר וואס צו טון. געזען אזוינס, א פרעכקייט א מין. ניט וועלן גאר צוגעבן אז פריץ איך בין. אז אידיש האב, אז אידיש גוט געהערט נאר צו מיר, צו מיין באנוץ. הער אויף דארט צו קלאפן מיט אזוינע קלעפ אינמיטן דער נאכט אויף מיינע טרעפ. וואו קומט ישראל? ווער ישראל? אליהו הנביא. געשטאפו אהער, געשטאפו אהין. דו ווייסט נאך אלץ ניט ווייזט אויס ווער איך בין, דו ווייסט נאך אלץ ניט אז כ'קען אליין די טיר צו עפענען און אריינצוגיין. אט עפן איך אויף, אט עפן איך אויף, און כ'קום אריין נאכן אלטן רוף, ביסט טאקע דא פאן אדאלף פריץ, ישראל'ס הויז אין דיין באזיץ, דו זיצט און עסט זיך שטיקער ברויט מיט חזר פעטס, מיט ביר און קרויט. אבער, כ'פארנעם מיין אויבן אן ביים טיש, ביים טיש צוריק די לופט ווערט פריש. מיין כוס פון פאראיארן נאך א פולער שטייט. איך נעם דעם כוס, איך הייב אים אויף, איך גיב א גוס אויף אלע ווענט. א גוס מיינט שפוך, א שפוך חמסך, א שפוך און שפוך, און נאכאמאל און נאכאמאל. ווייל אייביג זיצט דא אויבן אן אין ווייסן קיטל אנגעטון, און זאגט די ווערטער אויפן קול, ישראל. ישראל.

איך האב געזעהן געשמיסענע לייבער און בלוט איז גערונען פון זיי. אז איך בין געווארן דערנאך א שרייבער האב איך געשריבן לידער פון שניי. האבן מענטשן ליב געהאט די לידער ווייל זיי זענען געווען ווייס ווי שניי און מיר זענען זיי געווען אפט דערווידער ווייל איך האב פארדעקט בלוט מיט זיי. עס זענען געגאנגען אזוי יארן און מיך האט עס שטארק געארט. איך בין א שרייבער אויף שטענדיג געווארן און דאס בלוט אונטערן שניי האט געווארט. האב איך גענומען איינמאל די פעדער און אפגעשארט דעם שנייאיגן שיכט און דערשפירט האט מיט שרעק א יעדער ווי די ערד ווארפט אים בלוט אין געזיכט. דאס בלוט איז געווען נאך ווארעם ווי פארגאסן אין דער לעצטער מינוט. האָט זיך אויפֿגעהויבן אַ בייזער לאַרעם, צו וואָס פּייניקט ער אונדז מיט בלוט? האָבן האַרטע שטימען געשאָלטן מײַנע לידער, געצאַמט זיי די טריט. איז מײַן האַרץ געפֿאַלן צעשפּאָלטן צו די געשלאָגענע פֿיס פֿון מײַן ליד. האָבן מענטשן מיט שטעכיקע ריטער געפֿאָכעט אַראָפּ און אַרויף, געשמיסן מיט שׂינאה־געמיטער מײַנע לידערס נאַקעטן גוף.

די אידישע ליטעראטור האט זיך דורות לאנג געריסן צו באפרייען פון די קייטן פון אחריות, און דאך זיך אלעמאל אלץ מער אריינגעריסן אין דער אחריות אריין. דער גאנג פון דער אידישער ליטעראטור האט געזאלט זיין מיט'ן פנים צו דער זון, צום לעבן, צו פרייהייט, צו דער נאטור, און אפשר אויך צו אביסעלע גליק. און דאך איז די ליטעראטור געגאנגען די גאנצע צייט מיטן ווינט אין רוקן, אויב נישט דעם ווינט אנטקעגן, געטריבן פון אויפברויז, פון געראנגל, פון סכנות'דיגע זיגזאגן צו רעוואלוציאנערישקייט, צו גלויבן דורך כפירה און כפירה דורך גלויבן, און סוף כל סוף צו דעם אומפארמיידליכן דין וחשבון, רעכנונג, משפט, אחריות. דאס זענען געווען דער גזר און דער גורל פון דער אידישער ליטעראטור און פון דעם אידישן שרייבער. און לייוויק האט עס געפילט און האט עס אזוי טיף ארויסגעבראכט אין זיין ליד, איך וועל דיך פירן דורך אלע געפארן לעבן מיינס, דורך תפיסה, דורך הקדש, דורך חורבה, איך וועל דיך פירן און וועל דיך דערפירן לעבן מיינס. ניט אַלע און נישט בײַ אַלע ייִדישע שעפֿער און דיכטער איז עס אַזוי קלאָר אַרויסגעדרונגען. ניט אַלע האָבן עס אַזוי קאָנסעקווענט און גראָדליניק אַרויסגעבראַכט. נישט בײַ אַלע איז עס אַזוי עקשנותדיק דערפֿירט געוואָרן ביז צום ביטערן שלוס, ווי בײַ לייוויקן. און נישט אַלע האבן עס אזוי באוואוסטזיניג און פייערליך אויסגעפארעמט ביז צו דער שלימות און ביז צו דעם לאגישסטן סך-הכל. אבער ביי אלע איז געווען דערפון א אנדייט, עפעס א אנזאג, עפעס א אנהייב. ביי לייוויקן האט זיך עס דורכגעבראכן, עס האט זיך געלייטערט אין אים, עס איז דורך זיין וויזיע באשטראלט און פאראייביגט געווארן, ווייל ביי לייוויקן האט זיך עס פארדבק'עט שוין מיט זיין קינדערישער פאריתומ'טקייט, מיט דער משפחה סביבה, מיט דער הארטקייט און כלומר'שטער בייזקייט פון זיין פאטער, און דאך מיט דער וויזיע פון זיין פאטער'ס שטומער אבער טיפער רחמנ'דיגקייט. און מיט זיין לייוויקס אינטואיטיוו געפיל אז עפעס גרויס און וואונדערליכס מוז פון די ליידן קומען. און אט די פארמאטיווע יארן פון לייוויקן אין זיין יוגנט קומען אויס אהנונגען אז דורך ליידן און טרויער וועט מען דערקומען צו דעם ניי דערווארטעטן, וואס איז ערגעץ וואו דא א וועג צו אט דעם דערווארטעטן. אבער דער וועג איז אומרחמנות'דיג און איז שווער, ווייל דער וועג שניידט זיך טיף אריין אין לעבן, און מען קען פון דעם וועג ניט אנטלויפן, ווייל מען קען נישט אנטלויפן פון דער וועלט, און מען קען נישט אנטלויפן פון זיך אליין. אבער אט צו דעם ניי-דערווארטעטן, נאך דערווייל אומקלארן, בלויז אנונג,

און מיט עפעס פון א נביאישן פאראויסזעהן. די גרעסטע טייל פון די עלעמענטן און די סתירה'דיגע יסודות וואס זענען אין לויף פון לייוויק'ס שאפן קאמבינירט און אזוי שטוינענדיג הארמאניזירט געווארן דורך דער הילף פון א קילן וואלט איך געזאגט ספינאציסטישן טראכטן פון א באהערשטער עמאציע און דאך פון א פייער-פלאמיגן אטעם און גלויבן אט דאס אלעס איז שוין געווען בנמצא און דייטליך אנגעמערקט אויך אין די סאמע אנהייבן, אבער עס שטייגט מיט דעם רייפן, מיטן וואוקס, מיטן אנטוויקלען זיך און מיטן פארטיפן זיך פון לייוויקן, און עס שטייגט אויך פאראלעל מיט זיין גורל וואס האט דוכט זיך געוואלט די גאנצע צייט באווייזן

וואס איז אזוי זעלטן אפילו אין דער רייכער גאלעריע פון קעמפער און מארטירער פון דעם גרויסן רוסישן שקלאפנלאנד אין דעם געוואי פון ווינט, ביי די אפאקאליפטישן שיין פון וויסטע אונענדליכקייטן, ביי דעם ווייסן בלענד פון שניי וואס ציט זיך אין א פארפרוירענער ווירקליכקייט.

ארום זיי בייזע שפיזיגע וועכטער און אנטרייבער, פארראט, שנאה, גראבקייט, הינטער זיי פארלוירענע אויסגעלאכטע פאנטאזיעס און צוטראטענע אידעאלן. ערגעץ וואו א חורבה ווי א ציקלאפיש אויג פון קינדערישער לעגענדע. ערגעץ וואו שפּורן פֿון אַ קנעפּל, פֿון אַ שטריקל, פֿון אַ צעריסענעם שוך-בענדל, און ערגעץ וואו שפּורן, וואָס פֿירן אָדער אין ערגעץ אַרײַן, אָדער פֿון עפּעס אַן ערגעץ אַרויס. און אָט אין דער גרויער מאָנאָטאָניע, ווען עס פֿרירן אָפּ בײַ די געיער הענט און פֿיס, ווען זיי פֿאַרלירן שוין יעדער האָפֿנונג און עס וואַקסט אין זיי דער חיה'שער פארלאנג זיך אוועקצולייגן אויף דער ערד איינצושלאפן אויף אייביג. און ווען אין זייער פארצווייפלונג פילן זיי אז זיי האבן נישט קיין כח זיך אקעגנצושטעלן דער שטילקייט וואס שרעקט, סיידן רייסן און קלאפן מיט די קייטן, דעמלט שטייגט ביי לייוויקן אויף עפעס א בייז-וואונדערדיקע מעלאדיע, פון א נאך נישט אנגעהויבענער סימפאני. א רחמנות געפיל צום צווייטן. א רחמנות געפיל צו דעם חבר ארעסטאנט, צו דעם אנאנימען עימיצן. אבער, הערט און שטוינט, אויך א רחמנות צו דעם וועכטער און אנטרייבער. ווייל ער מוז אויך מסתמא זיין שוין מיד די פיס מוזן אים וויי טון און ער ציטערט פאר זיין הויט. און אט אט א דעם רחמנות'דיגן געפיל האט לייוויק דערהערט אויכעט ווי עס קלעמט זיך און עס שפארט ארויף און עס קומט, אפשר אומקלאר אבער דאך זייער באשטענדיג, א

אָט-אָט-אָ די שפּעטער ייִדיש-פֿאַרטיפֿטע און ייִדיש-פֿאַרטראַכטע געדאַנקען וועגן גאַרונג און חבֿלי-משיח האָבן דאָרט אין סיביר נעפּלדיק און עמבריאָניש אָנגעהויבן זייערע ערשטע טריט. דער גרויסער חלום וועגן משיחן קומט ערשט אין אַ ווײַטערדיקער, שפּעטערדיקן עטאַפּ. אָבער דאָרט.

א שפאר ביסל פון פחד און אומרו פאר דעם מענטשנ'ס נאטור, פאר דעם מענטשן דעם אונטערדריקער, פאר דעם מענטשן וואס האט לוסט צו באהערשן און צו פייניגן יענעם, און עס וואקסט אין אים אויף די סכנות'דיגע פארשטיין אז אט-א דער מענטש, דער אונטערדריקטער, קען ווערן און וועט ווערן דער אונטערדריקער פון מארגן. אויב ליידן דארפן געלייטערט ווערן און עס איז דא א סברה אז נישט יעדן לייטערן זיי, אויב דאס געוויין פון דער וועלט איז גורל'דיג איז א מוז, דאן וועט ער, לייוויק, און אפשר אויך די אנדערע ארעסטאנטן נישט זיין די ערשטע און אפשר אויך נישט זיין די לעצטע. און אָט מיט דעם אומרו לױפֿט ער פֿון סיביר, און אױף זײַן אַנטרינונגס-װעג עפֿענען זיך פֿאַר אים נײַע טירן פֿון פֿאַרטיפֿטן געדאַנק, נײַע דמיונות און איבערלעבענישן, װאָס פֿאַרװעבן די װאָר מיט דעם איבערװאָר, דאָס רעאַלע מיט דעם אי-רעאַלן. דאָרטן, אױף דעם װעג, קװעלט פֿון אים פּלוצעם אַרױס אַ געװאַלדיקע פֿרײד, א פרייד וואס ער געניסט אויף א לויטערן, פארגאפטן יונגן וועג, און דארטן ווערט ער אויכעט באצויבערנדיג פארליבט אין א פרוי וואס קומט צו טיילן מיט אים זיין עלנט, און עפעס ווי אין א לוסטיגן תוהו ובוהו, עולם התוהו, טרעפט ער דארט ציגיינער וואס זיי פארהאנדלען אים א פערד וואס ער דארף דערמיט שלעפן זיין וואגן ווייטער. און געטרײַ דעם װעג, װעלכער לייװיק גײט זײַן גאַנץ לעבן, שפּאַנט ער זיך אײַן אין דעם װאָגן אינאײנעם מיט דעם פֿערד, און זײ שלעפּן בײדע דעם פֿאַרגרעזנעטן װאָגן, און ער דערפֿילט עפּעס אַ ליבשאַפֿט און אַ נײַגער צו אָט-אָ דער בהמה. אָבער אינאײנעם מיט דעם שטײַגט אין אים אױך אױף אַ העכסט-לייװיקישע װיזיע, ווילאי ער און דאס פערד שלעפן עפעס א וואגן אין וועלכן עס ליגט עימיצער א דריטער, און דער דריטער איז ער לייוויק א טויטער. די טיר צו דעם טויט, וואס איז אויף אזא ביזארן און געוואגטן אופן אויפגעעפנט געווארן, איז געווען דער פרואוו פון לייוויקן אַרײַנצושלעפּן אויך דעם טויט אין לעבן און פֿאַרלעבעדיקט מאַכן אויך דעם אומקום און דעם אונטערגאַנג. און דאָס האָט ער אויך מיט זיך פֿאַרשלעפּט ביז צו דעם נײַעם קאָנטינענט אַמעריקע, וווּ ער איז געקומען אויפֿצושטעלן זײַנע דיכטערישע געצעלט. אין דער ערשטער צייט אין אמעריקע דוכט זיך לייוויקן אויס אז עס קאכט זיך און פורעמט זיך אין אים עפעס א נייע וועלט, ער ווערט פארכאפט פון דער שפאנונג, פון דער אויסטערלישקייט, פון דעם מאדנע שיינען פון אט אט א דער וועלט, פון דעם שטיין און אספאלט און דעם מאדערנעם גיגאנטישן בבל מיט זיין וואוילזיין און מיט זיין זארגלאזיקייט.

די רופן צו גאולה. און דעמאלט שטעלט ער זיך די פראגע, גאולה, וואס איז איר וועג? און וואס איז די סטעזשקע וועלכע ס'איז אויסגעפלאסטערט אט דער וועג צו דער גאולה? וועט די גאולה קומען דורך א רויער מאטעריעלער מאכט דורך דער ריזיגער האק וואס מען גיבט איבער אין די הענט פון גולם ער זאל זיך שטעלן געגן שונא, וועט דער מהר"ל, דער וואס דיריגירט מיט אטאטא דעם כח און מאניפולירט, זיין בכח אפצושטעלן און צו צוימען אטאטא די רויע קראפט. וואס וועט זיין ווען עס וועט זיך צעיושען דאס בלוט פון אטא דעם גולם? וועט דער שם המפורש אים קענען דערהייבן אז ער זאל זיך ערגעץ וואו אפשטעלן?

זיין ווערק וואס רופט זיך די גאולה קאמעדיע, אין וועלכע דער טראגיזם פון דער גאולה איז אזוי שטארק אז ער דערהייבט זיך אזש צו א קאמעדיע, צו עפעס וואס וואס מאכט חוזק פון דעם אלעמען וואס מען טרוימט און מען האפט און מען וויל. ער זעט אין דעם פלונטער פון אלע אטא די ראנגלענישן פון די מענטשן, אז די גאולה ווי זי זאל נישט קומען מוז אויכעט קאסטן בלוט, די הענט פון גואל קענען נישט בלייבן ריין, און דער וואס איז דער יורש פון משיח קען זייער לייכט זיין אויך דער יורש פון תליין. דער ערשטער משיח בן יוסף וואס קומט פירט טאקע אויס זיין חוב וואס ער דארף, אבער די קנאה וואס ברענט אין אים שפעטער צערשטערט און פארדערבט אלץ.

אז אלע זענען גערעכט ווען זיי שרייען פארוואס ווילסטו איינער אליין בלייבן דער גערעכטער? און דער גואל פילט אז ס'קומט נישט דעם גואל צו זיין גליקליך. אבער ער ענפערט, די איינציגע זאך וואס דער גואל האט איז טרויער. אבער וואס איז טרויער? טרויער איז אחריות. אין אט א דעם ליכט פון דער אחריות האט לייוויק געזען דאס לעבן ווייטער מיט אלע עקידות אויף וועלכע עס שטרעקן זיך די העלדזער פון אלע מענטשן. און לייוויק האט געפילט אז ער איז אויב נישט קיין מיטשולדיגער דאך מחויב תמיד דערביי צו זיין, און דאס איז וואס קלינגט אזוי ווייטאגליך ארויס פון זיין בוך אין טרעבלינקע בין איך נישט געווען. וואס איז דאס אייגענארטיגע אין לייוויק'ס נביאישן וועזן? עס איז דאס באהערשן דעם פאטאס און אים ברענגען דורך פשטות צו פארהייליגן דעם מענטשליך לעבן, און דאס האט ער אויפן בעסטן אופן אויסגעדרוקט אין דער באלאדע פון דעם דענווער סאנאטאריום. לייוויק פון אנהייב אן גרעניצט זיך דארט אפ פון פאטאס. נישט יעזוס שטארבט אויפן צעלעם, און נישט משה אויף דער שוועל פון כנען. עס שטארבט א פשוט'ער מענטש, נתן ניומאן. ער שטארבט אויף א פשוט'ן בעטל, ביי א פשוט'ער וואנט. אבער ווייל ער גרייט זיך אזוי צו דעם טויט דורך וועלן זיין ריין, פארהייליגט ער דאס לעבן און ער פארהייליגט דעם טויט. און פֿאַר אָט אַ דעם פּשוטן מענטשן האָט לייוויק צוערשט טענות צו דעם באַשעפֿער, וווּ ביסטו געווען? פֿאַר וואָס האָט מען דיך נישט געזען אין אָט אָט אַ די אַלע צײַטן, אין וועלכע מע איז דורכגעגאַנגען די שרעקלעכסטע עינויים און יסורים? אָבער אויך דאָ, גערעכט צו זײַן וועג אויף תּמיד, דערזעט ער, אַז אויך דער באַשעפֿער גייט אָפּ אין בלוט. און ער פילט אז דער באשעפער באלעקט אויך זיינע וואונדן פון בלוט, און ער ליגט אויף דער ערד מיט שפורן פון בלוט אויפן פנים, און שרייט מיט ליידנדיגן עקסטאז, באשעפער! באשעפער! און אט צו דעם באשעפער שוועבט איצט די קרישטאל-ריינע נשמה פון לייוויקן, און זיין לייבן-קאפ פֿאַררינט מיט אַ פֿײַער הינטן דער שנײ, און אױף זײַנע פּלײצעס דער אײביקער זאַק מיט געשרײ. און פֿאַר אונדז האָט לעװיק דער באַשעפֿער פֿון מענטשלעכן גרױסן װערט געלאָזט אַ קרישטאָל-רײנעם געדאַנק און לױטערן באַװוּסטזײַן אין מלכות פֿון ייִדישן געדאַנק און ליטעראַטור.

גיין דארף מען גיין. די מוזיק איז געשריבן פון מיכל געלבארט.